שופטים פרק א', די ערשטע פסוק אין ספר שופטים הייבט זיך אן ויהי אחר מות יהושע, ס'הייסט אזוי ווי עס האט זיך אנגעהויבן ספר יהושע ויהי אחר מות משה, יהושע לעבט שוין נישט, יעצט איז געבליבן, וואס בלייבט? זייער וויכטיג, ס'בלייבט נישט געווארן קיין נייע מנהיג, ס'שטייט נישט ויהי אחר מות יהושע ויהי ה' את פלוני ופלוני, ער איז געווארן די מלך די שופט די מנהיג נאך יהושע נאר ס'איז געבליבן וואס איז געבליבן, א באנטש פון שבטים. די אלע צוועלף שבטים וואס אונז קענען, איז געבליבן כאילו יעדער שבט פאר זיך, יעדער שבט האט געהאט זיין נשיא, מיט זייערע חשובים, זיינע זקנים, אישיות אישים וואס מיר גייען לערנען שפעטער, דאס זענען געווען געבליבן נאך יהושע, און זיי דארפן זיך אליין ספראווען, זיי האבן שוין געהאט, זיי האבן שוין יא געהאט א געוויסע סדר פון יהושע וואס יעדע איינער דארף כובש זיין, אזוי ווייטער אזוי ווי מיר האבן געלערנט באריכות אין די צווייטע האלב פון ספר יהושע, און דאס רעדט זיך די פסוק דא, אז בעצם איז נאך געבליבן אסאך כובש צו זיין, איז ווער גייט אנהייבן כובש צו זיין. עס שטייט אין די ערשטע מעשה אז די שבטים האבן זיך געשלאגן צווישן זיך ווער זאל זיין די ערשטע וואס זאל גיין עולה זיין און זיך אנגארטלן מיט מיט עוז און גיין זיך שלאגן מיט די כנענים, און ס'איז וישאלו בה' ס'הייסט מ'האט געפרעגט ביי די אורים ותומים, און ס'איז געקומען די תשובה יהודה יעלה אז יהודה זאל גיין ער דאס איז באמת די זעלבע סדר וואס מיר האבן געלערנט אין ספר יהושע אז די ערשטע פלאץ וואס מען האט כובש געווען וואס מען האט איינגענומען איז געווען יהושע נאכדעם יוסף נאכדעם די אנדערע שבטים די זעלבע סדר מער ווען מיר זעען עס דא נאר דא רעדט זיך לכאורה נאך מות יהושע וואס מען רעדט פון די פלעצער וואס יהושע בן נון האט נישט איינגענומען נאר די רעסט פון די געגענטער הגם ס'דא סתירות וואס דאס קען איך נישט מיישב זיין יעצט. עס גייט יהודה, און ס'גייט מיט אים, יהודה זאגט פאר שמעון, אפשר קומסטו מיט מיר, איך וועל העלפן דיר אייננעמען, דו העסט מיך העלפן אייננעמען אין מיין שטח, איך וועל דיך העלפן אייננעמען דיין שטח, און ווייטער דאס שטימט מיט וואס מיר האבן געלערנט פריער אז שמעון'ס שטח איז באמת געווען אין בתוך, מובלע בתוך די שטח פון שבט יהודה, מילא דא זעט מען שוין אז שמעון און יהודה זענען געגאנגען צוזאמען. וכך הווה, זיי זענען געגאנגען, און זיי האבן איינגענומען, האבן כובש געווען די הכנעני והפריזי, די גאנצע געגנט וואס זיי האבן געדארפט, און ס'איז געווען בעיקר דער ראש זעט אויס אין יענע צייט איז געווען א מענטש האט געהייסן אדוני בזק, בזק איז א פלאץ, אדוני בזק איז געווען דער אדון דער האר פון דעם פלאץ דער מלך, ער האט געהאט צען טויזנט מענטשן מ'האט זיי אלע געהארגעט און געכאפט אדוני בזק, און זיי האבן אים געברענגט צוריק לעבעדיגער דער קעניג, נישט אזוי ווי ביי יהושע בן נון'ס צייטן וואס מ'האט געהארגעט יעדעם איינעם משמיד געווען, נאר עס איז געבליבן דער קעניג, און וואס ס'שטייט מ'האט אים אפגעשניטן זיינע בהונות ידיו זיין טאמב פון זיין פיס און זיין האנט. די סברה פון דעם איז געווען אז אזוי קען מען זיך נישט מער שלאגן, קען נישט האלטן קיין שווערד אדער א פייל און בויגן אזוי ווייטער, און אדוני בזק האט געזאגט א אינטערעסאנטע זאך, איך האב געהאט זיבעציג קעניגן וואס האבן זיך מלקט געווען תחת שלחני, זיי האבן כאילו געווען, איך האב זיי געפאנגען, זיי האבן נעבעך געדארפט בעטן פאר ברעקלעך פון מיין טיש, און איך האב זיי אויך אפגעשניטן די בהונות ידיים, און אזוי איז געשען צו מיך, דא זעט מען אז א חלק פון די סיבה פארוואס די אידן האבן געקענט אייננעמען איז געווען ווייל די מלכים זענען געווען פארדעם, אזוי ווי מיר האבן געזען אין יהושע, עס איז געווען איין און דרייסיג, יעצט איז עס געווען זיבעציג, אין אסאך קליינע געגנטער יעדער האט זיך געשלאגן קיינער האט נישט געהאט קיין אחדות מ'האט זיך געקענט אן עצה געבן איינער מיט די צווייטע במילא איז כן שלם לי השם אז די אידן האבן גענומען די אדוני בזק אקעי דאס איז די ערשטע מעשה פון זייער פארשאפט מיט א מעשה מיט א מענטש און זייער א קלארע מעשה צווייטע זאך און מ'גייט שנעלער אביסל דא א ליסט פון שטעט וואס די אידן האבן איינגענומען אידן האבן גענומען ירושלים נאכדעם זענען זיי געגאנגען מער יושבי ההר והשפלה זיי האבן גענומען חברון ס'האט געהייסן קרית ארבע זענען געגאנגען צו דביר וואס פלעגט קרית ספר

זי האט איינגערעדט פאר עתניאל ער זאל בעטן פאר איר טאטע נישט נאר די שדה די די נישט נאר די שטאט נאר אויך די שדה זי האט טאקע געבעטן באקומען גולות עליות און גולות תחתית די זעלבע מעשה וואס מ'האט שוין געלערנט אין ספר יהושע נאך א זאך ס'איז געווען בני קיני וואס זענען געקומען פון עיר התמרים ס'הייסט פון יריחו זענען געגאנגען וואוינען מער מיט יהודה צוזאמען מיט די אידן ס'גייט זיין וויכטיג שפעטער די מעשה די בני קיני. נאך א פלאץ צפת מ'זאגן דאס איז נישט אונזער צפת אבער צפת בארץ יהודה האט געמאכט חרמה און עזה און אשקלון און עקרון ס'איז אין געגענטער פון פלישתים אבער די יושבי העמק האבן זיי נישט געקענט איינעמען און חברון האט טאקע באקומען כלב ווייטער מ'האט שוין געלערנט דאס באמת פריער און נאך דא שוין א סתירה ממש איין פסוק עס שטייט יבוסי יושבי ירושלים האט בני בנימין נישט געקענט נעמען מ'זעט דאס דאך אנדערע געגענטער ירושלים אדער אנדערע חלקים וואס איז א פארט פון ירושלים. צווייטע מעשה, גרויסע מעשה, דאס איז די מעשה פון יוסף, זיי זענען כובש בית אל, און עס שטייט וויאזוי זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי אריינצוגיין אין די שטאט, ביז זיי האבן געטראפן איינער, וואס קומט ארויס פון די שטאט, האט מען געזאגט, ווייז אונז די טיר פון די שטאט, און בשכר דעם וועט מען אייך מציל זיין, ענליך צו רחב הזונה ביי יריחו, און ער האט באקומען טאקע, מען האט אים געראטעוועט, און ער איז געגאנגען אין א אנדערע פלאץ, אין ארץ החתים, און געמאכט א שטאט וואס הייסט לוז, לוז האט דאך געהייסן בית אל, האט ער גענומען א. נייע שטאט על שם זיין אלטע שטאט וואס די אידן האבן איבערגענומען און חרוב געמאכט. די רעסט פון די פרק האבן אונז א לאנגע מפורט'דיגע ליסט כעין די ליסט פון ספר יהושע אבער זעט אויס דאס שוין נאך שפעטער מען האט שוין געמעגט מער כובש זיין און מען האט נישט דא א ליסט פון שטעט וואס יעדע שבט האט נישט כובש געווען, מנשה, אפרים, זבולון, אשר, נפתלי, דן, מער ווייניגער די סדר וואס מען געלערנט ספר יהושע וועלכע שטעט האבן זיי נישט איינגענומען פון די כנענים.